אלטער גייט באלד טאקע אוועק און איך נעם מיך צו דעם וואגן, טון אים זיין רעכט. איך הייל מיך נישט. שמיר די רעדער באלעבאטיש, איך קארג נישט קיין טרייף געווירץ, באטראכט מיר די אקסן, איטליכס פיצעלע באזונדער. דאס האט געדויערט א היפשע צייט, און מיין אלטער קומט נישט. די פערדלעך האבן געמוזט פארגיין ווייטלעך אביסל אין וואלד און זיך גוט אונטערצוגעפאשעט. אַזױ דענק איך מיר און טו אַ קוק אױף דער זון, װאָס האַלט נאָענט בײַן אונטערגײן. איך שטײ מיר אַזױ אַװעק װײַטער אַ היפּשע צײַט. די זון האָט זיך שױן געזעצט, אירע לעצטע שטראַלן קריכן ביסלעכװײַז אַראָפּ פֿון די בױמער, אױף װעלכע זײ האָבן ערשט אַזױ פֿרײלעך לױכטנדיק זיך געשפּילט, זאָגן דעם װאַלד אַ גוטע נאַכט. עס באַפֿאַלט מיך עפּעס אַ מורא, אפֿשר איז אַלטערן נישט גוט געװאָרן? א קאטאוועס נאך אזויפיל שווייס נאך אזא לאנגן טאג פאסטן, אפשר איז ער דארט ערגעץ חלשות געבליבן, אדער אפשר איז אים דארט עמיצער באפאלן? ס'איז דאך א וואלד, א פארלעגן ארט אין דער זייט וועג, מען טאר אזוי די זאך נישט לאזן, מען מוז גיין זען. איך מאך מיר הארץ און גיי אין וואלד אריין, איך גיי און זוך, אן עבירה אבער די מי

דאָס רעדט דער װאַלד פֿון שלאָף. דאָס חלומט זיך אים נעכטיקער טאָג מיט אַלע לײד און פֿרײד אין אים. דער שאָרך פֿון די דאַרע ריטלעך דאָרט, דאָס קומען אים צום חלום בײמער נעבעך, װעלכע מען האָט פֿאַר דער צײַט אױסגעהאַקט. דער קלאַפּ בײַן אַראָפּפֿאַלן עפּעס פֿון דער הײך, דאָס באַטײַט אַ נעסט מיט יונגע אומשולדיקע פֿײגעלעך, װאָס דער שפּאַרבער דער זשוליק האָט פּלוצעם צעשטערט,

איך באקום פון אים א טראנספארט משונה שרעקליכע בילדער און פון מיין קאפ פאבריק גייען די אייגענע סחורה איבערגעמאכט אויף אן אנדער שטייגער מיט נאך פיל ווילדע זאכן אהין און צוריק. אין איין טראנספארט קומט מיר פון דארטן אן א מת, א דערהארגעטער אלטער יקנה"ז און ביינער פון אונזערע פערד, צוויי פגירות, ביי מיר אין קאפ ווערט עס קונציג אויסגעארבעט מיט טויזענטער פארפוצונגען. און באַלד טאַקע גיך פֿלינק טראַנספּאָרטירט צוריק מיט אַ גזלן אַ רױטן, אַ געזונטן, און אַ װאָלף מיט אַ קאַרק און שרעקלעכע צײן אַ צוגאָב דערצו. און װי איך האַלט שױן אױף אַראָפּצוגײן אױף דעם טאָל, שטעלט מיך פּלוצעם אָפּ אַ געדאַנק, אַזױ, די בײַדלעך שטײען דאָרט אױפֿן פֿעלד הפֿקר, פֿון גאַנצן ביסל פֿאַרמעגן אונדזערס קאָן חלילה נישט בלײַבן קײן זכר. עס װאָלט ניט געשאַט פֿריִער אַ קוק צו טאָן? גאר זייער מעגליך אפשר אז אלטער האט שוין לאנג זיך צוריק געקערט מיט די פערד און באאומרואיגט זיך אצינד וועגן מיר. דער דאזיגער געדאנק לייגט זיך מיר אויפן מח און ווערט ביי מיר עפעס שטארקער. די האפענונג ווערט אלץ גרעסער, גרעסער, אזוי ביז זי צערייסט די געדיכטע וואלקנס מרה שחורה און עס לייטערט מיר זיך אביסל אויס אויפן הארצן. איך לאז מיר גיין געשווינד צוריק. ח. גאט האט געהאלפן, איך בין געקומען בשלום און נישט אויסגעבראכן קיין פוס ביי איטליכס מאל פאלן אויפן וועג, אין איילעניש אנשלאגנדיג זיך אין א בוים. דאס אויפשטיין א געפאלענעם אין וואלד איז חלילה נישט מיאוס אזוי ווי אין שטאט וואו מענטשן שטיין און לאכן. דעריבער פלעג איך איטליכס מאל מיך גאנץ פיין אויפהייבן פון דער ערד מיט גרויס הנאה, און געלויבט גאט וואס כאטש מיט חסד, און אז דער חסד פון גאט איז יא אזוי גרויס מיט מיר, האב איך שוין געהאט דאס רעכט צו טראכטן, מסתמא וועל איך קומענדיג אהער זוכה זיין צו טרעפן מיין אלטערן מיט די פערד. נאר אזויפיל גענאד פון זיין ליבן נאמען האב איך נישט פארדינט. אלטער איז נישטא. איך בלייב שטיין ווי אפגעבריט. זייער נישט גוט אויפן הארצן. גאָט װײסט, װאָס מיט אַלטערן איז געשען, װוּ זײַן געבײן איז אַהינגעקומען. דאָ האָט דאָס פֿינצטערע מזל זײַנס זיך טאַקע געמיט. אַזױ גלאַט איז די זאַך זיכער נישט. הײַנט איז זיך די שאלה מיט מיר, װאָס טוט מען? װאָס קען פֿון מיר װערן? דער חשבון מיינער איז געווען אפזעצן אין גלופסק מיינע זאכענישן, אננעמען דארט ווי מעגליך מער קינות אויף צו באטיילן די אלע שטעטלעך ארום און ארום ווי דער שטייגער מיינער איז תמיד. ס'איז שוין די דריי וואכן. די צייט איז קורץ, א שעה טאר מען נישט פארלירן. באם חלילה איך פארהייע מיך דא אין וועג, בלייבן אידן אין די שטעטלעך אן קינות? א קאטאוועס עפעס, אידן אן קינות? איך קען מיר פארשטעלן דעם גוטן תשעה באב, אידן האבן זיך שוין אפגעפארטיגט מיט די מילכיגע לאקשן, אריינגעלייגט אין בויך דאס הארטע איי, איינגעטונקט אין אש, זיצן שוין ברוגז אנגעלאדן אויף דער ערד, נאר אין זאקן מיט אויסגעטרעטענע פיאטעס, פליי בייסן, קונדסים האלטן די בערעלעך גרייט צו ווארפן, מען ווארפט נאר הערן אן אנהייב עפעס א גוט ווארט, און פלוצלים, נישטא קיין קינות! מענדעלע איז צו אל די שווארץ יאר פארפאלן געווארן, נישט געבראכט קיין קינות. צען אידן אויף איין קינה, ס'איז א שטופעניש, א קוועטשעניש, א פארמישעניש מיט די פליי, א פארפלאנטעניש מיט די האר, בערד, פאות פול אנגעזעצט מיט בערעלעך. עס גיט זיך נאָך איי, אייער, לאָקשן, וואָס קריכן פֿון האַלדז איינער דעם אַנדערן אונטער דער נאָז. פֿון די ווייבער איז די יסורים נאָך נישט אַזוי גרויס. זיי נעמען וואָס ס'איז, אַבי געדרוקטס, אַ תּחינה, אַ בענטשערל, די דינים פֿון טרייבערן, אַ הגדה, אַלץ איינס, וואָס עס מאַכט אויס.

איך נעם מיך צום רענצעלע שמועס איבער פאר צרות מיט דעם פלעשל בראנפן, בול בול בול בול גלייך אין מויל אריין, כאפ אין איילעניש עטוואס פארבייסן, טאקע נאר פון יוצא וועגן. געזעגן מיך מיט דעם פלעשל, נאכאמאל בול בול בול בול, און לאז מיך גיין אלץ טאקע געשווינד. איך בין װידער אין װאַלד, װידער לעבן טאָל, און באַלד טאַקע בין איך שױן אין דעם טאָל. נאָר לאָמיך ניט זאָגן קײן ליגן, איך בין דאָרט נישט אַלײן. אױפֿן האַרצן איז מיר אױך נישט אַזױ שלעכט, װי פֿריִער. איך גײ אין צװײען, שמועס מיר מכּוח מײַן איצטיקן עסק, און גאַנץ נישקשהדיק, גאָר נישט אומעטיק, אַ פּנים, בשעת נעמענדיק זיך אין אײַלעניש צום פֿלעשל, נאָך אַזױ פֿיל פּײַן און יסורים, האָב איך איבערגעכאַפּט די מאָס. אן איבעריגן זופ געטון אויפן ניכטערן מאגן, און געגעסן האב איך כמעט גארנישט, ס'איז מיר אין האלז נישט געקראכן, מיך געווארגן מיט דעם ביסן. דער דאזיגער איבעריגער זופ איז מיר בייגעשטאנען אין די נויטן ווי א טאטע. ער האט מיר אונטערגעגעבן מוט און מיר שטארק בארעדעוודיג געמאכט אויף מיין שפאציר, נישט היינט געדאכט.

ענטפערט צוריק א מענדעלע מיט א גוט זיס שמייכעלע. זעהט צו ווערן פארפאלן זיך פארגלוסט זע. א געלעכטער כלעבן. א גרוב ר' מענדעלע היט אייך די ביינער, יא! ווי איך בין א איד א גרוב איך געפאלן בין שוין אפילו דאס צוואנציגסטע דאכט זיך מאל. שטייט זשע זייט מוחל אויף. נישט קיין דרך ארץ עפעס זיך צו לייגן אזוי.

אוי א לבנה, א באקדייזשע, א שיינע אדעסער לבנה, א נאז מיט אויגן, שא, מקדש זיין די לבנה, שלום עליכם, עליכם שלום, שלום עליכם, עליכם שלום, אזוי ווי איך אקעגן דיר שפרינג און אנרירן דיך נישט קען איך, שפרינג זשע פעטער, הוץ, הוץ, הוץ, אזוי מיר אנרירן זאלן מיינע שונאים נישט, וואס זיי צו אונז האבן וואס, צעכליפּע איך מיך פּלוצלונג, װאָס איך שולדיק, אַז איך לעב און װיל עסן? איך? נאַ! אַ לעבן מישטײנס געזאָגט אַ שפּענדל. שטענדיק קרענק, װײטאָגן. איך געהאַט אַ מאַמע, מיך געגלעט, געקושט האָט זי. װײ מיר, איך בין אַ יתום, אַ יתום! צעװײן איך מיך נאָך נאָך שטאַרקער. שאַ, שאַ! ענטפֿערט זיך צוריק מיט אַ טרײסט, װאָס קען מען טאָן? ווי שעמט זיך עס ניט אַן אַלטער ייִד מיט אַ באָרד אַ באַווײַבטער, אַ מטופּל מיט קינדער, צו וויינען אין דרויסן פֿאַר דער לבֿנה? שאַ, נישט קיין דרך-ארץ, כ'לעבן! שאַ, דער רוח וועט אײַך נישט נעמען! נישקשה, היט זיך בעסער! אָט איז אַ פּלויט! יאָ, ווי איך בין אַ ייִד, טאַקע אַ פּלויט! שוין אַ גוטן זעץ געטאָן מיך אַפֿילו. וואָס טוט מען? מע נעמט און מע קריכט אַריבער. אָט אַזױ, אַזױ! אַ שענעם דאַנק! איך שטײ שױן מיט בײדע פֿיס אין גאָרטן. ברוך הבא, מחותּן! זײַ זיך מטריח װײַטער. האָט קײן צרות ניט, איך גײ. װאָס פֿאַר אַ גערעטעניש, באָב, אַרבעס, אָנגעזעצט, אוגערקעס גאָר אָן אַ צאָל. מאך ברכה פעטער לאז זיך ניט בעטן, יישר כח. אוגערקעס גאר א דערקוויקעניש, געשמאק, א מחיה. הא! א קלאפ! וואס באדייט דער קלאפ? פון וואנען דער קלאפ? דער קלאפ איז געווען פון א געזונטן ערל, וואס האט הינטן ארום מיך געטאן א כאפ און מיר גוט געגעבן אנצוהערעניש, אז אין א פרעמדן גארטן איז נישט שיין צו קריכן. דער קלאפ האט באטייט אז פרעמדע אוגערקעס נעמען ביינאכט טאר מען נישט. פון די קלעפ און מעגליך אפשר אויך טאקע פון די פרישע אוגערקעס האב איך כמעט אינגאנצן מיך אויסגעניכטערט. איך בין געשטאנען א וויילע פארדולט ווי אויפכאפנדיג זיך פון שלאף. דאס ערשטע ווארט מיינס עס פארשטייט זיך איז געווען, געוואלד!

ביי א טיש זיצט א שרייבערל און שרייבט, סקריפענדיג מיט דער פען, וואס בעט זיך איטליכע רגע אין טינטערל אריין, אפצונעצן אביסל דאס מיילכל אירס, נאכדעם ווי זי ברעכט מיאוס אפ אויפן פאפיר. דאס שרייבערל האט מיט איר דאס לויפעניש, קרימט זיך און זידלט זי ביי איטליכן טונק. מען זעט, ביידע פייניגן זיך נעבעך, ביידע זענען נישט צופרידן, זי מיט זיין שווערער האנט, מיט זיינע מיאוסע גרייזן, און ער מיט אירע חלשות'דיגע קלעקן. ער איר א קוועטש, און זי אים א קלעק. אינמיטן שטוב שטייט א רויטער קאלנער מיט מעשענע קנעפ, עפעס א מין מענטש מיט א בויך און אן אנגעבלאזן פנים.

דער אַנדערער אַ דאַרער, מיט אַ שפּיצאַסט בערדל, אויפֿן האַלדזן אַ בלעך, האַלט אַ לאַנגן שטעקן מיט ביידע הענט, בלינצלט מיט די אייגעלעך און בוקט זיך איטלעכע רגע. דער רויטער קאָלנער בייזערט זיך אויפֿן ערשטן פֿון די צוויי פּאַרשוינען, שרײַט, אין קייטן! קיין סיביר, אַזאַ סטאַראָסטע! און אױפֿן צװײטן פּאַסן װעל איך פֿון דיר שינדן דו סאָצקע, אַזױנער און אַזױנער אין דײַן מאַמען. איך בין טױט מיט אַלע מײַנע אבֿרים, עס װאַרפֿט מיט מיר אין קדחת, עס שטרױסט מיר אָפּ אין קאָפּ, קלינגט אין די אױערן. איך הער נישט און זע ניט װאָס אַרום מיר טוט זיך. איך האָב נישט רעכט געהערט אַפֿילו די טענות פֿון מײַן ערל, בשעת קלאָגנדיק זיך אױף מיר. נאָר אַז דער רױטער קאָלנער האָט אַ היק געטאָן אױף מיר מיט דעם האַרבן װאָרט אױף יװניש, האָב איך מיך באַלד אױפֿגעכאַפּט און שױן גוט געהערט. פֿאַר די אױגן מײַנע שװעבט אַ קולאַק און עס הערן זיך שרעקלעכע װערטער, גנבֿ! קאָנטראַבאַנדשיק! טרפֿה-סחורה! בײַטל-שנײַדער!

וואס האט איבערגעהאט מיט מיר פרייד און לייד גענוג אין לעבן. די מאמע האט זי אין איר דער יוגנט געגלעט, געצוואגן, גארנישט געקענט זאט אנקוקן זיך אויף די שווארצע שיינע גרייזעלעך אירע. זי איז געווען א צירונג מיין פנים אין מיין גוטע טעג ווען איך בין געווען פריש און שטארק. זי איז פרי פאר דער צייט גרוי געווארן פאר צרות נעבעך, און איר גרויקייט האט מיר חלילה נישט געמאכט קיין בושה.

מיין הויל געבליבענע באק האט מיר שטארק געפלאמט, דאס פנים האט געמוזט מיר זיך פארענדערן א שרעק, עס האט געמוזט זיין א רחמנות מיר אנצוקוקן דענסמאלט, ווייל באלד דערויף האט דעם רויטן קאלנער עפעס ווי אפגענומען דאס לשון, שוין גערעדט מיט גוטן, ארויפגעלייגט ביידע הענט מיר אויף די אקסלען, אונטער דעם מעשענעם קנעפל אפנים האט זיך גערירט א מענטשליך הארץ, מיינע גרויע האר און מיין גאנץ אויסזען האבן אים באוויזן מיין ארנטליכקייט, און ווי איבערבעטנדיג מיך, פאלט ער מיט א בייזער אן אויף מיין ערל, וואס פאר עפעס אן אוגערקע שלעפט ער אן אלטן מענטש נעבעך, טוט א היק און טרייבט אים ארויס. ער אליין נעמט דאס היטל, דרייט זיך אביסל ארום, זאגנדיג דעם יענעם א ווארט, גייט דערנאך ארויס, און באלד הערט זיך ווי דאס בריטשקעלע פארט אוועק.

באַהאַלט זי אין קעשענע, בינד אונטער די באַק מיט אַ פֿאַטשײלעכל, זאָג אַ גוטע נאַכט און גײ אַװעק. ט. די קרעטשמע איז געװען באַלאַגערט אין דרױסן מיט פֿורלעך און װעגעלעך אַלערלײ, אַ טײל לײדיקע, נאָר מיט אַ ביסל שטרױ, אַ טײל פֿאַרנומענע מיט מיני-זאַכן און חפֿצים, סײַ נישט קײן פֿאַרקױפֿטע, סײַ געקױפֿטע דאָרט אױפֿן מאַרק. אויף איין פורל ליגט אין א זאק א חזר, ארויסגעשטעקט פון א לאך זיין שיין פיסקל און מאכט לעכער אין קאפ, שרייענדיג משונה אויף א גרילצעדיגן קול. הינטער א וואגן, אנגעלייגט מיט נייע לאפטיעס מיט נייע ליימענע טעפ, טעפלעך, און מאקערטעס, שטייט צוגעבונדן א רויט-געפלעקטע קו מיט איין הארן און רייסט זיך מיט אלע כוחות זיך צו באפרייען. גיכער קומען צו אירע אלטע חבר'טעס אין שטאל מיט דער בשורה, נישקשה, מען איז אירער גאר נאכנישט פטור געווארן, געלויבט דער שור הבר מען זעט זיך געזונט. אפאר גרויע ברייט בייכיגע פיינע אקסן שטייען געשפאנט אין דעם יאך, מאכן אזוי ערנסט מיט דעם מויל און מעלה גרה'ן געשמאק קיין מינוט חלילה נישט מפסיק צו זיין. גלייך ווי זיי זענען פארטיפט אין א וויכטיגע זאך און טוען מיט זייער אקסענע קעפ אויף עפעס א גרויסן שכל. דעם ארענדאר'ס ציג שטייט דערווייל אויפן וואגן. שטעקט הינטערוויילעכטס אריין דעם קאפ אין א זעקעלע דארט, נעמט באלד אים ארויס מיט א פולן מויל, פירקעט, דרייענדיג דאס עקל, קייעט, מאכט מיט די באקן, טרעסעט דאס בערדל גיך, געשווינד, ארומקוקנדיג זיך אין אלע זייטן. אן אלטער אויסגעדארטער דארפס הונט לעבט אויף דער עלטער פון קצבה, אן א שטעלע, מיט א הינקעדיג פיסל און א קאלטן באמבלענדיג זיך אים אויפן עק, שארט זיך צו נאנט צום וואגן, קוקט מיט דרך ארץ, קומט דערנאך צו נענטער אויף עטליכע טריט, שמעקט, זוכט מיט דער נאז, דערטאפט עפעס א טרוקן אפגעלעקט ביינדל,

דעם ערשטן כבוד דארט האט מיין נאז באלד ביים אריינקומען, נאך אויף דער שוועל, טוט מיר א זעץ א שארף ביטערער צאפן שטיקענדיגער ריח פון בראנפן, מאכארקע און מענטשן שווייס אינאיינעם, אז די נאז ניסט אפ איר מה טובו פון אזא ברך הבא מיט א הילכיגע צעגיסנדיג זיך אין שטייגער גייען צום סמיק די אויערן, א רעש א געפילדער פון אויסגעמישטע אינאיינעם דינע גראבע הייזעריגע צעריפעטע און כריפענדיגע קולות קייקלען זיך אריין אין זיי מיט א גרילצן נאר טויב צו ווערן אז די נאז מיט די אויערן האבן שוין זייערס אפגענומען געהאט זייער ערליך אויסקומעניש זענען שטארק אין דער ארבעט נעבעך די אויגן נאכדעם ווי זיי בלאנקען זיך פריער ארום אין דער טונקלניש, צווישן א געדיכטן עולם מענטשן, צונויפגעשמאלצן אינאיינעם נישט צו האבן א פיצל סימן פון עפעס א זאך, דערזעען זיי פון דערווייטנס אויף א לאנגן הילצערנעם טיש א חלב'דיג ליכטל אין א לעמענעם לייכטערל, וואס ברענט מיט א רויטן שטעכנדיגן פלאם. אַרומגערינגלט מיט געל, גרין, בלוי, גרויע רעדער, ווי רעגנבויגנס פֿאַר דער הייסער פּאַרע, און זיי און זײַלן רויך, וואָס שלעפּן זיך איבער דער שטוב אַרום. ערשט דערנאָך הייבן אָן אַרויסצושווימען פֿון טונקעלן טומאַן כּסדר, נעז, בערד, בערדלעך, טשופּרינעס, גאַנצע פּענעמער און צורות פֿון מאַנסבילן און נקבֿות, עס שווימען ארויס רעדלעך מענטשן, א טייל האלטן זיך אויף די פיס ערשט נאכן פערטן, פינפטן טרונק בראנפן. אין דער זייט האלטן זיך צוויי שיכורימלעך, זידלען זיך פאר גרויס ליבשאפט מיט מיעסע ווערטער. לעבן זיי שטייט א פלונית'טע בארוועס אין א קורץ קליידל, מיט א געשטיקט העמד אויסגעשניטן ווייט און האט הנאה, פאטשט איינעם דעם אנדערן אויפן רוקן מיט גוטן, מאכנדיג דערביי, גענוג!

איך דריי מיך ארום ווי א גר צווישן דעם דאזיגן גאנצן עולם, פרואוו רעדן מיט דעם, מיט יענעם, און דער שפיץ איז אלטער'ס ווערטל טאקע, מילא, בקיצור, גארנישט. אין קרעטשמע ווערט שיטערער. דער עולם הייבט אן זיך צעפארן, און איך לאז מיך צוגיין צו דער באלעבאסטע, האלטנדיג די בייטש אונטערן ארעם אנטקעגן אירע אויגן. דאס טוה איך בכיוון מיט אן אויבער הסברה, ווייל קרעטשמערקעס בכלל האבן ליב בעלי עגלות, קויפן זיי אונטער מיט בראנפן, מיט עסן און מיט נאך עפעס בכדי זיי זאלן פארפארן צו זיי מיט פארשוינען. די בייטש איז מיר געווען א מליץ און מיר געגעבן חן און לייטזעליקייט אין דער באלעבאסטעס אויגן. עס הייבט זיך צווישן אונז אן אזא שמועס. גוטן אוונט. גוט יאר. וואו איז דאָס אייער מאַן? וואָס טויג אייך מיין מאַן? גלאַט אַזוי זיך. זאָגט, אפשר וועל איך טויגן? טאַ, מהיכי תיתי? אַהער, אַהין, מע צעשמועסט זיך ברייטלעך. איך דערצייל איר דאָס אומגליקל, וועלכע מיר האָט דאָ געטראָפן, מיין איצטיקע מיאוסע לאַגע. זי טרייסט מיך מיט אַ זיפץ, אונטערשפּאַרנדיק דעם קאָפּ מיט דער האַנט און צוויי פינגער אויף דער באַק, מאכט אלץ א מעשה א מעשה און ווייטער א זיפץ איך טו איר צוליב, דערצייל אלצדינג ווער איך בין, ווי איך הייס, מיט וואס איך האנדל, און זי פון איר זייט באשיט מיך מיט רייד, זאגט מיר ארויס איטליכעס פיצעלע וואס ביי איר אונטערן נאגל

און אז דער מאן איז דערויף אנגעקומען זאגט זי אים אן די בשורה גיך אין איין אטעם, מיר האבן א גאסט, א טייערן גאסט, ר' מענדעלע מוכר ספרים, מיינער א קרוב, און לאזט אויס מיט גדלות צום מאן, אננעמענדיג זיך מיט ביידע הענט ביי די זייטן, הא! מיינסט אפשר פון א שטאל האסטו מיך ארויסגענומען? נישקשה, איך וועל ברוך השם פאר אנדערע נישט מבויש ווערן, מעגסט זיך כ'לעבן איבערנעמען מיט מיין משפחה. טא, רבונו של עולם טראכט איך מיר, לאז זיין אזוי, שאול האט געזוכט אייזלען און געפונען די מלוכה, איך זוך פערד און געפונען א חיה טריינע. חיה טריינע'ס מאן איז געווען א איד מיט א לאנגער נאז, דאס שיטערע בערדל, די פיאות און די ברעמען העל בלאנד ווי פלאקס. בשעת שווייגן קייעט ער די צונג, און איידער ער קלייבט זיך צו רעדן, באלעקט ער זיך פריער. אזוי אז אים אנקוקנדיג דענסמאלט, פארשטייט מען וואס טייטש לעקיש. ביים אפשטעקן מיר א שלום עליכם, מורמלט ער עפעס גאר אן ווערטער, און פון דעם גאנצן באנעמען זיינעם דערקען איך באלד אז ער ליגט אונטערן ווייבס פאנטאפל.

מ'זאל אוועקווארפן א שטוב מיט דער באלעבאטישקייט און גארנישט. נישקשה, ר' מענדעלע איז אן אייגענער, פאר אים מעג מען זאגן וואס פאר א שלאק דו ביסט, א שלאק פון זיין ליבן נאמען. קוקט אים אן, שטייט ווי א ליימענער גולם און קייעט די צונג. דו האסט דאך מיך אליין, האסט דאך מיך געשיקט צו גבריל'ען נאך א זאק קארטאפליס מיך געשיקט, פארענטפערט זיך חיים חנא, באלעקנדיג זיך פריער מיט דער צונג.

מאַכט חיה טרײנע, קוקנדיק בײז אױפֿן מאַן. דערנאָך װענדט זי זיך צו מיר מיט אַ גאַנצן שמועס, װאָס זי האָט פֿון איטלעכן אױסצושטײן. װען נישט זי, װאָלט די גאַנצע שטוב שױן לאַנג האָרנים-קאָרנים איבערגעקערט געװאָרן. און מישט אַלץ אַרײַן אין די רײד, נישקשה, פֿאַר אײַך מעג מען װי פֿאַר אַ טאַטן, איר זײַנט דאָך אַן אײגענער, רב מענדעלע. כ'לייג מיך אריין אין שלום און פארריכט ביי חי' טריינען דעם מאנ'ס דאליע. פון שלום וועגן זאג איך אביסל א ליגן, באשולדיג בכלל אלע מענער, מיר דערונטער אויך אביסל, און חנפ'ע, לויב אין טאג אריין די אלע ווייבער באזונדערס חי' טריינען, חלילה ווען נישט זי וואלט די וועלט קיין וועלט נישט געווען. חי' טריינע איז געווארן ווייכער. אה, געזונט זאלט איר זיין ר' מענדעלע, זאגט זי מיט א שיינענדיג פנימל און מאכט באלד טאקע צום מאן מיט גוטן. גענוג צו קייען די צונג! נעם בעסער חיים חנא, וויש איבער דא די קעלישקעלעך און די טעלער פון וועלכע עשו האט געפרעסן. ר' מענדעלע מוז אוודאי גוט הונגעריג זיין. טוט זי א זאג צו מיר, אויפהייבנדיג זיך פון געזעס אירן ביים שענקל, איך פיל עס אין מיר אליין טאקע. אין א מארק טאג פארשפעטיגן מיר זיך תמיד מיט דער וועטשערע. נישטא נומער ערגעץ קיין צייט קומט זייט מוחל מיר בעטן זייער שיין צו אונז אין שטוב גלייך פון שענקל קומט מען אריין אין א פינסטער אלקערל וואו אקעגן איז אפן א טיר נאך אן אלקער און לינקס אין דער זייט פירט א טיר אין א היפשן חדר א נידעריגער אן א דיל מיט קליינע פענסטערלעך די שייבלעך זענען א טייל צושפאלטן א טייל געלאטעט פון צונויפגעקלעבטע שטיקלעך. און א טייל אינגאנצן אויסגעשלאגן. נאר ערגעץ אין א ווינקל שטעקט אן איבערגעבליבן שטיקל גלאז, ווי דער איין און איינציקער צאן ביי א זקנה, וואס ביי נאר עפעס א ווינטל שאקלט זיך עס. שטיל געבעבעט, זים זים זים, זייער אומעטיג. אין איין עק שטוב צו דער גאס צו, שטייט א טיש. לעבן אים, ביי די ווענט, לאנגע שמאלע בענק, נישט געפארבט. אין דעם אנדערן עק אקעגן שטייט א בעט מיט אסאך בעבעכעס, אן עין הרע מיט קישנס, גרויסע, מיטעלע, קליינע, קליינטשינקע, א הייכער טורעם ביז אין דער סטעליע, און ביי דער זייט אויבן דארט צירט זיך א ברייטע באנק וואס דינט ביינאכט פאר א בעט צו שלאפן. ארום די ווענט אין דער הייך הענגען פּאָרטרעטן באַדעקט מיט שפּינוועבס, מיט געפּעגערטע פליגן, אויסגעטריקנטע אייער פון פּרייסן און פליגן-קויט. פונעם קויט און פון די דאָזיקע פּאָרטרעטלעך קוקן אַרויס עפּעס געשטאַלטן, אַ מזרח מיט קראָליקלעך, מיט משונה ווילדע חיהלעך, האַלב ציג, האַלב הירש, האַלב לייב, האַלב אייזל, האַלב לעמפּערט און האַלב פּיפּערנאָטער. א הייכער המן, געקליידט ווי אן אונטער-אפיציר, הענגט אויף א תליה, וואס גרייכט אים קוים ביז צום אקסל, אזוי אז גיכער הענגט די תליה אויף אים. דערביי שטייט מרדכי אין א שטריימל, א ראצעמארענע קאפאטע מיט א גארטל, אויבן א טיזליק, אין שיך און זעקעלעך, מיט פאהקעלעך, טאקע נאר מאנדרוש. ארום אים באבערדלטע באנאזנדיקע אידן מיט כוסות אין די הענט און מאכן לחיים ר' מרדכי. צו זרש'ן מיטן טאפ האבן זיך זייער מיאוס צוגעכאפט די פליגן, האבן פון איר נעבעך איבערגעלאזט נאר א האלבן קאפ מיט א שטיקל פעדער חלק. נאפעליאן נעבעך איז אויך אריינגעפאלן אהין צו אין אידישע הענט. אַז אָך און װײ איז צו אים, װאָס פֿאַר אַ פּנים ער האָט געהאַט. ער איז געהאַנגען צװישן פּוטיפֿרס װײַב, עפּעס אַ פֿאַרזעעניש, אַ מיאוסקײט, װאָס מאַכט חן, שלעפּנדיק יוסף-הצדיק בײַ די פּאָלעס, און צװישן אַ שמאָלן, פֿאַרשמאָלצעװעטן, שטאַרק אָנגעבױגענעם שפּיגל, הינטער װעלכער עס האָט געשטעקט אַ פֿאַרדאַרטער לולב און אַלטע אָפּגעשלאָגענע הושענות.

באַלד קומט חײם-חנה מיט אַ גרױסן לאַדיש סמעטענע, דאָס װײַב נעמט עס בײַ אים צו, פּאָרעט זיך דערמיט אַ ביסל דאָרט פֿאַר זיך און הײסט זיך אונדז װאַשן. אַ בחורל אָן אַ קאַפּאָטע, באָרװעס, אין אַ לײַבסערדאַקל מיט הױזלעך לױפֿט אַרײַן מיט אַ שׂימחה. דער רבי האָט געכאַפּט אין שטאַל אַ װאָרעבעטשיקל.

אלץ אין כאפעניש, אין איילעניש, ניט צו שענקען קיינעם א קוק, גלייך ווי אויס מורא, ער זאל חלילה נישט פארשפעטיגן, מען זאל אָן אים נישט אפעסן. דערווייל רוקט זיך אריין יענע ברייטע מויד מיט די פאמפושקעס, אויסגעפוצט שבת'דיג, און זעצט זיך אויך צום טיש.

טיף פון בויך שטעלט ער אויס א פאר גלעזערנע אויגן און קוקט אויפן עולם. טוט פלוצים א שטרעק די האנט אונטערהייבנדיג זיך אביסל פון ארט, גלייך צו מיר מאכנדיג דערביי, שלום עליכם! איר זענט מיר עפעס קענטליך. מה שמכם? איך זאג מיין נאמען.

דאס איז אונזער רבי. אנו, הושעקעלע, ווענדט זי זיך צום בחור'ל אן דער קאפאטקעלע, ר' מענדעלע וועט דיך פארהערן, שעם דיך נישט, נישקשה, דער פעטער וועט דיך נישט אויפעסן. הושעקעלע האלט א פינגער אין דער נאז, קוקט אין דער זייט אנבלאזנדיג זיך, פארציט דעם אקסל און מאכט, איך שעם מיך, כ'שעם מיך.

ייִדן, טוט הושעקעלע גיך אַ זאָג אויף אַ קוויטשיק קולכל. די ייִדן, די ייִדן, הושעקעלע, זאָג איך אַ גלעט געבנדיק אים דאָס בעקעלע, אַזוי אָ, וואויל, דו קענסט! די מאַמע איז גאָר איבערגליקלעך, האַלט די הענט אויפֿן בויך און קוועלט, אַז וואויל איז כ'לעבן דעם בויך, וואָס האָט אַזאַ תּכשיט געבוירן. דער טאַטע קייעט די צונג און האָט שטאַרק הנאה. נאך דער וועטשערע שמועסט מיט מיר חיה טריינע איבער וועגן מיין עסק אזוי אין א פאר שעה ארום באדארף אנקומען מיין יאנקעל מיט די פערד, דענסמאלט ר' מענדעלע זעצט איר אייך אויפן רייטנדיגן אופן אויף איינעם, מיין מאן אויף דעם אנדערן פערד און פארט פארנעמען די ביידלעך מיט די סחורה דערווייל אהער און ווייטער וועלן מיר שוין זעהן. לעת עתה לייגט זיך אביסל צו, אט האט איר אייך א בעט מיט איבערבעטן. א שיינעם דאנק רוף איך מיר אן, אין די בעבעכעס אז איך וועל אריינפאלן וועט שווער זיין דערנאך ארויסצובאקומען מיך פון דארט. גאט ווייסט וויפיל איך קען דארט אפשלאפן, און דא איז די צייט טייער, אז אן אנדערש מאל אם ירצה השם אז איך וועל קומען צו אייך מיט מיין ווייב און די קינדער צוגאסט, דענסמאל זעט איר, געזעגן איך מיך מיט אייך אלע און ווארף מיך אויף גאט'ס באראט אריין טיף אין דעם תהום בעבעכעס אויף א לאנגער לאנגער צייט. מיר בעטן, מיר בעטן, מאכט חיה טריינע מיט חן, זעט זשע מיט אלע קינדער טאקע, נעמט אויך מיט יאכנע סאסען. זאגט זשע זיך ניט אפ, כאטש נעמען א קישעלע אהין אינעם אלקערל. שלאפט געזונט, געזעגן זי זיך מיט מיר. נישקשה, מיינער וועט אייך גאנץ פרי כלחוך השור אויפוועקן. י. חיה טריינע איז טאקע א כשר'ע אידענע, א גוטע. נאר וואנצן האט זי געהאט אין שטוב רשעים, זייער בייזע. זיי זיינען מיך באפאלן וויבאלד איך האב מיך געלייגט אויפן טאפטשען אין אלקערל און די מלחמה צווישן אונז האט זיך אנגעהויבן. ביידע צדדים האבן זיך פאראקשנט, געארבעט אן עסק. זיי מיטן מויל, איך מיט די הענט. זיי קריכן, איך שפרינג אונטער. זיי מיט טענות, דער טאפשען איז אונזערער, דרך ארץ זשע, רב איד, און לאזן זיך בייסן. איך זיפץ, פארבייס די ליפן קראץ מיך מיט אלע כוחות, זיי א ביס, איך א קראץ, זיי אויף מיר, איך אויפן קישן, אראפ צ'אל די שווארץ יאר, דאס קישן, דאס הינקעדיגע בענקל אויף דריי פיסלעך פאלט אום, דאס ליימענע קריגל מיט די נעגל וואסער טראך טראך, טאראקאנעס אויפן דיל לויפן דראפען הארמידעווען, פעדערן פון דעם צוריסענעם קישן פליען אין דער נאז. אין די אויגן אריין. דער טאפטשען אונטער מיר ריפעט, סקריפעט, א טאראראם, א גערודער. איך בין דול, צעמישט, צאפל מיט אלע גלידער און ווארף מיר פון איין זייט אויף דער אנדערער. עס הערט נישט אויף צו בייסן. עס שטינקט וואנצן. נמאס ווערנדיג מיר די גאנצע מעשה, בלייבט ביי מיר עוקר צו זיין. איך פארלאז מיין געלעגער, שפרינג אראפ גלייך צום פענסטער,

די נשמה מיינע נעמט זי מיר ארויס מיט איר איטלעכן בליק, זי רופט אין מיר ארויס א ים געפילן און עס טראכט זיך, טראכט זיך עפעס גאר פון זיך אליין. עס טראכט זיך פון דעם ביטערן לעבן פול קרענקונג, אלערליי ליידן מיט באליידיגונג, פול פלאגן, אנשיקענעשן, אלטע אויך נייע, איך צעפעסטע מיך פאר איר ווי א שלאף קינד נעבעך פאר דער מוטער,

די לבנה קוקט אויף מיר מיט איר ליכטיגע צורה, אלץ ערנסט, פארטראכט, און דאכט זיך זי נעמט מיך איין. שאַ, בידנע קינד, שאַ, וואס זאל מען טון? דאס הארץ וויינט אין מיר נאך מער, הייסע טרערן טרעטן מיר ארויס אין די אויגן, איך שפאר אן דעם קאפ אויף מיין ארעם, די זייט מיט די אפגעשוירענע פאה דער לבנה אקעגן. נאַ, זאל זי זען, זאל זי כאטש זען,